ברוך השם מסכת נזיר דף סמך, עמוד א', די ערשטע שורה אויבן.
תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא במה דברים אמורים, ווען האבן מיר געזאגט אז אויב א נזיר, ודאי ער איז געווען ספק טמא מת און ספק מוחלט עסט ער קדשים נאך זעכציק טעג, און שותה יין אחר מאה ועשרים יום, דאס איז גערעדט געווארן בנזירות מועטת, ער האט אויף זיך געהאט גענומען נזירות פון דרייסיג טאג, אבל בנזירות בת שנה, אז די נזירות איז געווען אויף א יאר נזירות. איז דאך אזוי איז די ערשטע תגלחת ווען קען מען מאכן נאכדעם וואס גייט דורך א יאר ווייל אפשר איז ער נישט קיין מצורע און אפשר איז ער נישט קיין טמא מת איז אוכל בקדשים לאחר שתי שנים ווייל די צווייטע תגלחת מוז ער מאכן נאכן צווייטן יאר ושותה יין און מטמא למתים לאחר ארבע שנים, און די מאירי איז דא מוסיף, און פארשטייט זיך די זעלבע דין, ער האט נזירות אויף זיך פון צען יאר, קען ער עסן קדשים נאך צוואנציג יאר, און טרינקען וויין נאך פערציג יאר. ותני עלה, מיר האבן אויף דעם געלערנט אין א ברייתא, וואס טוט זיך מיט די קרבנות? לאמיר נאר זען, וועלכע קרבנות ברענגט א נזיר טהור? א נזיר טהור ברענגט א כבש און א כבש און א כבשה און א איל, א כבש ברענגט ער פאר א עולה, א כבשה פאר א חטאת, און דעם איל פאר שלמים. א נזיר טמא ברענגט צוויי תורים און א כבש, צוויי תורים אדער צוויי בני יונה, איינס פאר א חטאת איינס פאר א עולה, און די כבש איז פאר א אשם. א מצורע איז דא אזוי, דעם ערשטן מאל ווען מען שערט אים אפ ברענגט ער נישט קיין קרבן, שני ציפורים דארף ער ברענגען די שני ציפורים, די שני ציפורים האט מען דאך געשאכטן איינעם פון זיי מחוץ למחנה, נאר ווען דארף ער ברענגען זיין קרבן? זיין קרבן דארף ער ברענגען נאכן צווייטן תגלחת, וואס איז אין זיבעטן טאג, איז צומארגנס דעם אכטן טאג, ברענגט ער זיין קרבן. וואס באשטייט די קרבן פון א מצורע שנתרפא? א מצורע ברענגט צוויי כבשים מיט א כבשה, די צוויי כבשים זענען. איינס איז א אשם און איינס איז א עולה, ווייל א אשם און א עולה קען נאר זיין זכרים, און די כבשה דאס איז פאר א חטאת. ביי מצורע איז אויך דא א חילוק, אז אויב דער מצורע איז א עני, איז גענוג ער זאל ברענגען שני תורים, שני בני יונה, איינס פאר א חטאת און איינס פאר א עולה, און א כבש פאר א אשם. איז דאך דא א ווען ער שערט זיך אפ עס ערשטע מאל, וואס פאר א קרבן זאל ער ברענגען? נאך דרייסיג טאג שערט ער זיך אפ, וואס זאל ער ברענגען? שתי ציפורים דארף ער ברענגען, יא? ווייל אפשר איז דאס די ערשטע תגלחת פון מצורע, יעצט, עס איז דאך אבער א ספק, אפשר איז ער גארנישט ניט קיין מצורע, נאר וואס דען איז ער א נזיר טהור, דארף מען דאך ברענגען א קרבן פון א נזיר טהור, און אויך איז נאך א ספק, אפשר איז ער גאר א נזיר טמא און נישט קיין מצורע, דארף מען דאך ברענגען א קרבן פון נזיר טמא, שטייט אין דער ברייתא, ותני עלה, ומגלח, ער דארף זיך אפשערן. ארבע תגלחיות, פיר מאל דארף ער זיך אפשערן. תגלחת ראשונה, ווען ער שערט זיך אפ דאס ערשטע מאל, נאך דרייסיג טעג, מביא ציפורים, ברענגט ער ציפורים, די גמרא וועט באלד מפרש זיין, ציפורים פארוואס ברענגט ער, אפשר איז דאס דער ערשטע תגלחת פון מצורע, וחטאת עוף ברענגט ער פארוואס, אפשר איז ער א נזיר טמא. ועולת בהמה ברענגט ער, אפשר איז ער א נזיר טהור, און אפשר איז ער נישט קיין נזיר טהור, דאס וועט שוין די גמרא מפרש זיין, א עולה קען מען דאך ברענגען און מאכן א תנאי, אויב איך דארף עס נישט ברענגען זאל דאס זיין א נדבה, און א חטאת עוף ברענגט ער אלס נזיר טמא, אפשר איז ער נישט קיין נזיר טמא, נאר מיר האבן דאך געלערנט אז חטאת העוף איז א אויסנאם פון אלע קרבנות, אז אפילו ווען ס'איז א ספק ברענגט מען עס, און דו האב נישט קיין מורא פאר חולין בעזרה, נאר עסן קען מען עס נישט עסן. דאס איז ביי תגלחת ראשונה. שניה, די צווייטע תגלחת, קיין ציפורים דארף מען שוין נישט ברענגען, ווייל אויב איז געווען א מצורע איז דאך שוין יוצא געווען מיט די ציפורים פון פריער, מביא, ברענגט ער חטאת עוף. פארוואס ברענגט ער חטאת עוף? נאר דער חטאת עוף נישט אלס טמא. קיין טמא איז ער יעצט זיכער נישט, ווייל אויב ממה נפשך איז ער א מצורע איז דאך דאך די תגלחת פון מצורע, איז ער נישט קיין מצורע איז דאך די תגלחת פון טמא געוועזן פריער, די חטאת העוף ברענגט ער אלס מצורע. מצורע שנתרפא, עס איז דאך שוין געווען צוויי תגלחת'ן. ועולת בהמה ברענגט ער, אפשר איז ער א נזיר טהור, אבער אלס נזיר טמא דארף ער יעצט גארנישט נישט ברענגען, מה נפשך איז ער נישט געווען קיין מצורע, איז דאך געווען די תגלחת פון טומאה די ערשטע מאל, איז ער יא א מצורע, איז דאך דיע ביידע תגלחת'ן זענען פאר וועלכן? פאר אלס מצורע, איז אלס נזיר טמא נישט קיין ספק. זעט ער אבער שלישית, ווען ער שערט זיך אפ אין ניינציגסטן טאג די דריטע מאל, מביא ברענגט ער חטאת העוף, די חטאת העוף איז וועגן מצורע שוין דא נישט קיין ספק, אויב ער איז געווען א מצורע איז דאך שוין אין זעכציגסטן געענדיגט דא שוין די חטאת העוף מכח וואס אפשר איז ער א נזיר טמא,

תוס' איז גלייך הכי גרסינן תגלחת ראשונה מביא ציפורים, פארוואס ברענגט ער ציפורים דעם דרייסיגסטן טאג ער שערט זיך אפ לספק מוחלט, וואס זענען דיע ציפורים, אחת שחוטה איינס ווערט געשחטן ואחת משולחת וחטאת העוף, פארוואס ברענגט ער חטאת העוף, קען זיין ער איז נישט קיין מצורע נאר לספק נזיר טמא, דא רעדט מען דאך ביי די ערשטע תגלחת

לכאורה האט ער געדארפן ברענגען אויכעט עולת עוף, און אויף עולת עוף איז דאך נישטא קיין שום פראבלעם, עולת עוף קען מען דאך אויך מאכן אויף דעם א תנאי, ווייל א עולה קומט דאך נדבה, ושמא קען זיין מספק לא הצריכוהו, דא איז דאך נאר א ספק, און סיי ווי טוט דאך דאס נישט ווען מען זאגט מאכן די נייע תגלחת האט מען נישט הייסט מען נישט ברענגען, וכן צריך לומר, די זעלבע זאך דארף מען זאגן אין אמת'ן, דאס א נזיר טהור האבן מיר געזאגט ברענגט דריי קרבנות, וועלכע דריי? א חטאת און א עולה און א שלמים, די חטאת קען איך אים נישט הייסן ברענגען, פארוואס? ווייל א חטאת קומט נישט אויף קיין תנאי, ווייל אבער איך הייס אים נאר ברענגען א עולה, זאל איך אים אויך הייסן ברענגען שלמים? שלמים קען ער דאך ברענגען און ער וועט מאכן א תנאי, בין איך א נזיר טהור געוועזן איז דאס שלמי חובתי, און ווען נישט איז דאס א נדבה. דארף מען אויך זאגן, דשלמים דנזיר טהור לא הצריכוהו שלא הצריכוהו מ'האט נישט געדארפן האבן לספק נזיר טהור, רק קרבן נאר א קרבן להתירו בתגלחת, און אויב מען ברענגט נאר איין קרבן, וכדאמרינן ווי מיר זאגן, גילח על אחת משלשתן, ער האט נאר געברענגט איין קרבן און ער האט זיך אפגעשוירן יצא, און דאס איז מיט די ערשטע תגלחת. הכי גרסינן שניה, די צווייטע תגלחת, מביא חטאת העוף. פארוואס ברענגט ער דעם זעכציגסטן טאג נאכן צווייטע תגלחת חטאת העוף, לאו משום דנזירות טומאה יעלה לו למנין שבעה, אין אמת'ן א נזיר טמא דארף דאך האבן זיבן טעג, און נישט די טייטש איז ווייל מיר זאגן אז עס ווערט גערעכנט די צווייטע תגלחת פון נזירות טומאה, וביום השמיני יתחיל למנות, אזוי זאל איך זאגן אז די אז די ברענגט די חטאת העוף אויף דעם ספק טאמער איז ער א נזיר טמא, ניין, דבנזיר טמא ליכא לספוקי בתגלחת שניה, ביי די צווייטע תגלחת איין זאך איז זיכער, קיין נזיר טמא איז ער נישט, ממה נפשך איז ער נישט קיין מצורע. איז דאך ס'ערשטע מאל האט ער זיך אפגעשוירן, איז דאך געווען אלס נזירות טומאה, איז ער יא א מצורע, איז דאך די ביידע תגלחת'ן אלס די צרעת, איז דער חטאת העוף ברענגט ער נישט אלס נזיר טמא, אלא משום ספק מוחלט, נאר וועגן ספק מוחלט, ואף עולת בהמה ברענגט ער, שמא לא היה מוחלט כי אם נזיר טמא, שטעלט זיך דא א שאלה, ווי קען ער ברענגען א חטאת העוף. טאמער איז ער געווען א מצורע, ווען ברענגט א מצורע א חטאת העוף, איז דאך דווקא ווען ער איז א עני, אבער אויב ער איז א עושר ברענגט ער דאך נישט קיין חטאת העוף, נאר וואס ברענגט ער? א כבשה, און א כבשה קען נישט קומען בספק, שטייט טאקע אין גמרא אויף א צווייטע ארט נישט דא אז ער איז מפקיר אלע זיינע נכסים. ממילא ווערט ער א ארעמאן, קען ער ברענגען דעם חטאת העוף מכח דעם ספק. שלישית, מביא חטאת העוף. פארוואס? די חטאת העוף פון שלישית איז נישט די זעלבע טעם ווי די חטאת העוף פון צווייטן מאל, נאר דא איז שוין דאולי היה טמא, אפשר איז ער געווען א טמא מת,

די נזיר אלס נזיר טמא דאס טוט מען זיך דאך ערשט אפשערן ווען? דעם ניינציגסטן טאג דארף ער ברענגען חטאת העוף, ועולת בהמה דארף ער ברענגען דשמא מוחלט הוא אפשר איז ער א מוחלט אך לא טמא, אפשר איז ער א מוחלט און איז נישט טמא איז דאך די תגלחת פון ניינציגסטן טאג איז דאך וועגן נזירות טהרה, רביעית, ביי די פערדע תגלחת דליכא לספוקי לא במוחלט עוד, ער איז זיכער שוין נישט קיין מוחלט, ולא בטמא עוד, ער איז מער נישט קיין טמא, ס'איז נאר א ספק אפשר איז ער א מוחלט און א טמא געוועזן פריער, מביא קרבן טהרה משולם, ברענגט ער א גאנצע קרבן טהרה, וואס הייסט א גאנצע? חטאת און עולה און שלמים. אמרת, איז לשון פון די נזיר נדרים שטייט דאך איז משונה, אנדערע ערטער ווערט עס דערמאנט מיט דעם לשון אמר מר, דער אמרת איז אמר מר, איך גיי מפרש זיין די פריערדיגע ברייתא. תגלחת ראשון איז געשטאנען אין דער ברייתא ס'דארף שטיין תגלחת ראשונה, פריער שטייט טאקע ראשונה, תגלחת איז לשון נקבה, שטייט ער ברענגט ציפורים און חטאת העוף און עולת בהמה, מה נפשך, שפיר קא מייתי, ער ברענגט וואס ער דארף און ער ברענגט גארנישט קיין איבריגס, דאי ודאי מצורע הוא, אויב ער איז א ודאי מצורע, ולאו טמא הוא, ער איז נישט קיין טמא מת. איז דאך ציפורים, דאס איז דאך חובתו, זיין חוב. איי, ער ברענגט דאך אויך א חטאת העוף אלץ נזיר טמא, און ער דארף עס נישט ברענגען. נאר ביי חטאת העוף איז נישט קיין פראבלעם, אויב ס'מכח ספק איז עולה לקבורה, אזלא לקבורה, ממילא אזלא לקבורה איז דאך נישט דא ווי מ'זאגט קיין שום שאלה, איך מעג עס ברענגען און ס'איז זורק זיין מזה זיין די דם, יעצט ועולה וואס ער ברענגט די עולה מכח טאמער איז ער א נזיר טהור הארט מיר אויך נישט, הוה נדבה. יעצט ולגלחו תוך שבעה אי אפשר אז דו נעמסט אן אפשר איז ער א מצורע שער אים אפ אין די גלייך אין ערשטן טאג תוך תוך ולגלחו סוף שבעה אי אפשר זיך אפשערן נאך אין די סוף פון שבעה וועל איך זיך זאגן די תגלחת די ערשטע איז געווען אין דרייסיגסטן דאס איז געווען די תגלחת פון ימי גמרו און זיך יעצט אפשערן ימי ספרו ווייל דו זאגסט דאך טאמער איז ער א מצורע אי אפשר קען מען נישט דדילמא לאו מוחלט הוא טאמער איז ער נישט קיין מוחלט און נאר וואס דען איז ער א נזיר טהור ורחמנא אמר תער לא יעבור על ראשו עד מלאות בין איך חושש אויף א נזיר טהור. ואי לאו מצורע ודאי הוה, אויב ער איז נישט קיין מצורע והוא טמא, און ער איז טמא מת חטאת העוף איז דאך חובתו, און ביי ציפורין וואס האט געברענגט דעם ערשטן טאג איז דאך נישטא קיין שאלה פון חולין בעזרה, ווייל אבראי קא מתעבדין, דאס מאכט מען דאך אינדרויסן, ולא הוה חולין בעזרה, ועולת בהמה הוה נדבה, ואי לאו מצורע הוא ולאו טמא הוא. נאר וואס דען איז ער א נזיר טהור? איז דאך ציפורים וואס מען האט געברענגט ביי די ערשטע תגלחת איז נישט קיין חולין בעזרה, אבראי קא מתעבדין, סא מען מאכט דאך עס נישט אין דער עזרה אויסענווייניג מאכט מען עס חטאת העוף. וואס מען האט געברענגט איז דאך לקבורה, די בשר די פלייש פון דעם חטאת עוף וואס קומט אויף א ספק עסט מען נישט, דאס גייט לקבורה, עולת בהמה וואס ער האט פריער געברענגט, זאגן מיר, הווי חובתו, מיט דעם האט ער יוצא געווען דעם חוב, דעריבער זאגן מיר אז אויף יעדן אופן איז די קרבנות וואס מען האט געברענגט איז נישטא פון זיי קיין מכשול.
ברוך השם, מסכת נזיר, דף ס', עמוד א', די לעצטע זעקס שורות פון עמוד. פרעגט די גמרא, והא בעי אשם, מיר האבן דאך דא פריער געזאגט אין דער ברייתא, ווען איינער איז א נזיר און ס'איז אין א ספק צי ער איז טמא מת, און אויך איז אין א ספק צי ער איז א מוחלט, ווערט דערמאנט די קרבנות וואס ער ברענגט, א תגלחת ראשונה ברענגט ער ציפורים,

און דאָרטן דאָך געװאָרן דערמאַנט אַז נאָך די תגלחת שנייה, אַזױ שטײט דאָך אין דער משנה, אוכל בקדשים אחר ששים יום, און דאָ װערט גאָרנישט ניט דערמאַנט װעגן דעם אשם, איז די שאלה איז אױף די תגלחת שנייה, װאָס דעמאָלט קען זײַן ס'ענדיקט זיך די צרעת, װאָס הײסט סענדיקט זיך? מ'האָט שױן דאָס צװײטע מאָל זיך אָפּגעשױרן, דאַרף מען דאָך ברענגען אַ אשם. ענטפערט די גמרא, רבי שמעון היא, דאס גייט ווי רבי שמעון דאמר וואס ער זאגט מייתי, ער ברענגט דאס אויכעט ומתני, און ער מאכט א תנאי, אויב כ'בין נישט קיין מצורע, און איך בין נישט מחויב קיין אשם מצורע, זאל דאס זיין שלמים. אין אמת'ן, א חטאת קען מען קיינמאל נישט ברענגען מיט קיין תנאי, ווייל ביי חטאת דארף מען דאך שפריצן די בלוט ד' מתנות על ד' קרנות, און שלמים דארף מען שפריצן די בלוט שתי מתנות שהן ארבע, אבער לגבי די זריקת הדם איז אשם און שלמים גלייך ביידע שתי מתנות שהן ארבע, דעריבער קען מען אויסנעמען. די וואס ס'קריגן אויף רב שמעון'ען האלטן אז מ'קען נישט ברענגען א אשם און מאכן א תנאי אויב כ'בין נישט מחויב דעם אשם זאל עס זיין שלמים ווייל ר'איז ממעט דעם זמן אכילה. שלמים קען מען דאך עסן צוויי טאג און א נאכט און א אשם קען מען עסן א טאג און א נאכט איז אויב ער וועט עס ברענגען מכח דעם תנאי, לו יצוייר אז ס'וועט איבערבלייבן נאך א טאג און א נאכט, וועט ער מער נישט קענען עסן, אפשר איז עס אשם, וועל איך עס פארברענען, אבער אין אמת'ן אפשר איז דאס שלמים, און שלמים ווערן דאך געגעסן צוויי טאג און א נאכט. אבער רבי שמעון האלט, א אשם קען מען אויסנעמען אויך מיט דעם תנאי אויף שלמים, כאטש ער איז ממעט דעם זמן אכילה אויב ער איז נישט קיין מצורע. שנייה ושלישית, ביי די צווייטע תגלחת און ביי די דריטע תגלחת האבן מיר דאך געזאגט וואס זאל ער ברענגען, א חטאת העוף און א עולת בהמה, האבן מיר דאך אויך געזאגט אז די חטאת העוף, איז נישט מכח דעם זעלבן טעם, נאך די צווייטע תגלחת איז די חטאת העוף, אפשר איז ער געוועזן א מצורע מוחלט אבער מכח נזיר טמא איז נישט דא קיין שום ספק, נאך די תגלחת שלישית איז שוין נישט דא קיין שאלה טאמער איז ער געווען א מצורע מוחלט, נאר טאמער איז ער געווען פריער א מצורע מוחלט אי א נזיר טמא איז תגלחת שניה ושלישית ציפורים לא צריך. ציפורים וואס ברענגט א מצורע ווען ער ווערט אויסגעהיילט דארף ער נישט ברענגען דהא עביד ער האט דאך שוין דאס פריער געברענגט נאר מאי איכא וואס דארפסטו טראכטן דילמא ודאי מוחלט הוא ביי די צווייטע תגלחת אפשר איז ער א מוחלט ממילא דארף ער ברענגען דעם חטאת העוף אלס א קרבן פון מצורע שנתרפא איך איז איז חדא לספק ספרו פון צווייטן תגלחת לספק ספרו וחדא פון תגלחת שלישית איז די חטאת העוף לספק טומאתו תגלחת רביעית ווען ער שערט זיך אפ די פערדע מאל דא איז שוין נישט דא קיין שאלה וועגן מצורע שנתרפא און ס'איז נישט דא קיין שאלה פון טמא מת. נאר מביא קרבן טהרה, ברענגט ער א קרבן טהרה ומתנה און ער מאכט א תנאי אזוי, וואס איז אין זיין תנאי, דאי ודאי נזיר הוא, אויב ער איז געוועזן נאר א נזיר, נישט מער, ער איז נישט געווען קיין מצורע, און ער איז נישט געוועזן קיין טמא מת, נאר ער איז געווען וודאי נזיר טהור. קומט דאך אויס, וויאזוי האט ער זיך געמעגט אפשערן גלייך די ערשטע מאל? וואס איז געווען גלייך די ערשטע תגלחת אלעס וואס? אלעס נזיר טהור, און א נזיר טהור קען זיך דאך נאר אפשערן אויב ער האט געברענגט איינס פון זיינע קרבנות. איז עולה ראשונה וואס ער האט געברענגט נאך די ערשטן תגלחת חובה, דאס איז א חוב, וזו, יעצט נאכן פערטן תגלחת מוז ער דאך אויך ברענגען א עולה, ווייל אפשר איז ער געווען א מצורע מוחלט, איז די ערשטע צוויי תגלחת'ן געווען אלעס מוחלט, און אויך איז ער געווען א טמא, איז דאך די דריטע תגלחת געווען וועגן טומאה, איז דאך געווען צו דארף ער ברענגען די קרבן יעצט די פערטן, דאס זאגט ער ואם טמא ומוחלט הוא, איז דעמאלט עולה הראשונה נדבה, די ערשטע עולה איז א נדבה, וזו, און די לעצטע איז חובה, וזה שאר קרבנו, נאכן פערטן תגלחת דארף ער ברענגען א חוץ די עולה, דארף ער אויכעט ברענגען א חטאת, און אויך ברענגען דעם איל נזיר שלמים. ביז אהער האבן מיר געלערנט דעם דין אויב ער איז געוועזן ספק מוחלט און ספק טמא מת. נאך א דין שטייט דא אויך. טמא ספק ומוחלט וודאי, ער איז א נזיר, ער האט געהאט צרעת זיכער, היינט דעם ערשטן טאג אין חודש איז אוועק די צרעת, ער ווייסט זיכער אז ס'איז געווען צרעת, דער כהן האט אים געזאגט ר'איז טמא, איז דעמאלט ווען ר'איז טמא ספק. ספק צו ער איז א טמא מן המת, און מוחלט ודאי, און ר'איז זיכער געווען א מוחלט און יעצט איז ער אויסגעהיילט. אוכל בקדשים לאחר שמונה ימים, עסט ער אין קדשים נאך אכט טעג. דאס לשון לאחר איז אביסל שווער, אז זאגט תוספות מ'מיינט ביום שמיני עסט ער קדשים, לאמער זעהן, ער איז דאך א מצורע מוחלט ודאי, איז גלייך דעם ערשטן טאג, ברענגט ער שני צפרים, און ער שערט זיך אפּ, און ער שערט זיך אפּ, אָבּער ער איז דאָך א מצורע מוחלט, און ער האָט זיך אויסגעהיילט, אין זיבּעטן טאָג שערט ער זיך אפּ דאָס צווייטע מאָל, אין אכטן טאָג בּרענגט ער די קרבּן אלעס צרעת, ממילא מעג ער דאָך שוין עסן קדשים דעם אכטן טאָג, איז דאָס וואָס דאָ שטייט לאחר שמונה ימים, ווייטער שטייט לאחר מיינט מען טאקע א טאָג שפּעטער. און דא אויף וואס שטייט לאחר שמונה ימים מיינט מען טאקע אין דעם אכטן ושותה יין ומיטמא למתים, און ער מעג טרינקען וויין און זיך מטמא צו מתים לאחר שישים ושבעה ימים, נאכדעם וואס ס'עט דורכגיין זיבן און זעכציק טעג, נאך זיבן און זעכציק, דאס הייסט דעם אכט און זעכציקסטן טאג. פארוואס? און מיר זעען גלייך אין תוספות עמוד א', דיבור המתחיל ספק טמא, ספק טמא ומוחלט ודאי, אוכל בקדשים לאחר שמונה ימים, כלומר כאטש דא שטייט לאחר, נאר מען מיינט ביום השמיני ולאחר לאו דווקא, שיום ראשון לנזירותו, דעם ערשטן טאג פון די נזירות מגלח שערט ער זיך אפ לחלוטו, ווייל ער איז דאך א מוחלט וודאי, און ווי דער דין איז, וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים, וביום השביעי, אין דעם זיבעטן טאג, יגלח, זאל זיך אפשערן די צווייטע מאל, אלס דעם וואס ער איז געווען א מצורע מוחלט, וביום השמיני יביא זאל ער ברענגען קרבנות מצורע, ובו ביום אין דעם אכטן טאג מותר לאכול בקדשים. יעצט האלט מיין ביי דעם אכטן טאג, ועתה און יעצט אויך. אם היה טמא ודאי, כ'זאל וויסן ר'איז א טמא ודאי, איז נאכדעם אויב ער האט זיך אפגעשוירן דעם זיבעטן טאג, יספור ז' זאל ער ציילן זיבן טעג, ויזה שלישי וז', ויגלח, מען זאל זיך אפשערן בז' אין פערצנטן טאג, דאס הייסט ער האט זיך דאך אפגעשוירן די צווייטע תגלחת פון צרעת איז געווען אין זיבעטן טאג, וואקסט אויף אים דאך האר אין זיבן טעג, קען מען זיך אפשערן, אבל עתה יעצט דאך שהוא ספק, יעצט איז דאך א ספק, דילמא לאו טמא, אפשר איז ער בכלל נישט טמא, אלא טהור, ער איז א נזיר טהור, נאר ער איז געווען מוחלט, און אויב ער איז געווען מוחלט, איז דאך נאך די זיבן טעג, און ער האט זיך דאס צווייטע מאל אפגעשוירן, דארף ער גיין ציילן די נזירות טהרה, והילכך לגלחו בתוך שלושים אי אפשר דילמא לאו טמא, טאמער איז ער נישט טמא ורחמנא אמר די תורה האט דאך געזאגט תער לא יעבור על ראשו עד מלאות, והילכך דעריבער ימנה זאל ער ציילן שלושים, דרייסיג טעג, ויום שמיני עולה לו, דער אכטער טאג ווען ער האט געברענגט די קרבנות אלס מוחלט וואס ער איז געוועזן דאס איז דער ערשטער טאג פון אים, וביום שלושים ואחד יגלח דעם איין און דרייסיגסטן טאג, וואס פאקטיש איז דאס נישט דער איין און דרייסיגסטער, דאס איז דאך שוין דער אכט און דרייסיגסטער, דער אכט און דרייסיגסטער יגלח זאל ער זיך אפשערן, כדין ווי דער דין איז כל נזיר שמגלח יום שלושים ואחד כדאמר פרק קמא, הרי ביום שלושים ושמונה, אזוי טוט פארבעסערן דער רש"ש איז זייער גוט, מ'קען דאך נישט לערנען ביום שלושים ואחד, ווייל ער שערט זיך דאך אפ אין איין און דרייסיגסטן, נאר מען מיינט דער אכט און דרייסיגסטן טאג פון דער ערשטע תגלחת, יגלח תגלחת שלישית, שערט ער זיך אפ די דריטע תגלחת. יעצט דא, וויפיל טעג איז שוין יעצט דורכגעגאנגען? אכט און דרייסיג טעג, יא? אבער ושמא נזיר טמא הוא, אפשר איז ער א נזיר טמא, דאס וואס האט זיך אפגעשוירן אין אכט און דרייסיגסטן טאג איז ער א נזיר טמא, אויב אזוי איז דאך די דריטע תגלחת געוועזן אלעס נזיר טמא, וימים הראשונים יפלו, וצריך למנות עוד יום עוד, דארף מען נאך שלושים יום עוד נאך דרייסיג טעג, יעצט דא, דער דרייסיגסטער טאג ווערט שוין גערעכנט דער ערשטער טאג פון די נייע, וביום שלושים ואחד יגלח זאל זיך אפשערן תגלחת נזיר טהור, והיינו דקאמר ושותה יין ומטמא למתים, לאחר שישים ושבעה ימים, נאך זיבן און זעכציג טעג, דהיינו דער לאחר שוין דווקא נאך זיבן און זעכציק, דהיינו יום ס"ח, יעצט כוונה דעם אכט און זעכציגסטן טאג, נאכאמאל בקיצור, ער איז דאך א מצורע מוחלט, דעם ערשטן טאג שערט ער זיך אפ, דעם זיבעטן טאג שערט ער זיך אפ, אלעס צרעת, ווייל די תגלחת פון מצורע איז דאך דוחה, דאס איז די ערשטע. נאכער פון אכטן טאג אהן הייבט ער אהן ציילן דרייסיג טעג, דרייסיג טעג, אין די דרייסיג טעג קען מען זיך ניט אפשערן, אפשר איז ער א נזיר טהור ווייל ס'איז דאך א ספק טומאה, און נאכדעם ס'איז דורכגעגאנגען די דרייסיג טעג, זאגן מיר אפשר איז ער געווען א נזיר טמא, און דאס די תגלחת פון נזיר טמא, האט ער שוין ווי מ'זאגט וויפיל טעג געהאט, האט ער שוין געהאט זיבן און דרייסיג, נאכער ציילט ער נאך דרייסיג טעג אלעס נזירות טומאה, טהרה, איז עס שוין צוזאמען זיבן און זעכציג, און נאך די זיבן און זעכציג, דעם אכט און זעכציגסטן, דעמאלטס איז ער מותר צו טרינקען וויין. זה הכלל, דאס איז דער כלל, אי אפשר לעשות דין נזירות טומאה. ולא נזירות טהרה, ער קען זיך נישט אפשערן אויב מכח די נזירות טומאה און נישט מכח נזירות טהרה עד תום ימי חלוטו, דאס ערשטע מוז ער זיך אפשערן פארן ימי חלוטו, ואינו קרוי מחוסר כיפורים מאסר בקדשים, ער הייסט נישט מחוסר כיפורים אז ער זאל נישט טארן עסן קיין קדשים, אלא בשביל מוחלט שטומאתו מגופו, דעריבער איז דא אט דער דין אז קדשים מעג ער עסן ווען? דעם אכטן טאג קען ער שוין עסן קדשים, אז אויב ער האט נאר געברענגט די קרבן אלס מצורע, כאטש ער דארף דאך נאך ברענגען די קרבנות, אפשר איז ער א נזיר טמא, נאר אויב ס'איז נישט טומאה יוצא מגופו ווערט ער נישט אנגערופן קיין מחוסר כפרה. יעצט גיי מיר צו צו א דריטן פאל. ביז אהער האבן מיר דאך געהאט צוויי פעלע. איין אופן איז געווען די משנה אין נזיר שהיה טמא בספק און מוחלט בספק. דער צווייטער פאל וואס איז געוועזן א טמא ספק און מוחלט ודאי. יעצט ווי וועט זיין אזוי מוחלט ספק? ס'איז מיר א ספק צו ער איז א מוחלט, וטמא ודאי, און ער איז זיכער א טמא מת. האב איך פאר זיך א נזיר, וואס דער נזיר איז זיכער טמא מת, און איך ווייס נישט צו ער איז א מוחלט. אוכל בקדשים, עסט ער קדשים, לאחר שלושים ושבעה ימים, קדשים קען ער עסן נאך זיבן און דרײַסיק טעג, ושותה יין, און ער מעג טרינקען וויין, און מטמא למתים, ערשט לאחר שבעים וארבעים ימים, נאך פֿיר און זיבעציק, דאס הייסט דעם פֿינף און זיבעציקסטן טאג, פארוואס? ווייל אויב. ער ווייסט דאך נישט זיכער אז ער איז א מוחלט, ער ווייסט דאך נישט זיכער, קען ער דאך אים נישט אפשערן וועגן די תגלחת, אז גייט דורך זיבן טעג קען ער זיך אפשערן, די ערשטע תגלחת פארוואס קען ער זיך אפשערן, ממה נפשך קען ער זיך אפשערן, ער איז דאך א טמא וודאי, א טמא וודאי, אלס די טמא וודאי קען ער זיך אפשערן. איז דאס און קען זיין אז די תגלחת איז נישט אלס טמא וודאי, ווייל קען דאך זיין ער איז א מוחלט, און אויב ער איז א מוחלט שטופט עס אוועק. יעצט נאכדעם ס'איז דורכגעגאנגען די זיבן טעג, קען ער זיך דרייסיג טעג נישט אפשערן. פארוואס קען ער זיך דרייסיג טעג נישט אפשערן? אפשר איז ער נישט קיין מוחלט. און אויב ער איז נישט קיין מוחלט, איז דאך די תגלחת פון זיבעטן טאג געווען אלעס וואס? אלעס נזיר טמא, איז דאך יעצט איז ער א נזיר טהור, איז שוין דא געווען צוויי תגלחת'ן, אין וועלכן טאג האלט איך יעצט? דעם זיבן און דרייסיגסטן טאג. נאכער, נאך די זיבן און דרייסיג טעג, זאגן מיר, אפשר איז ער געוועזן. א מוחלט, און אויב ער איז געוועזן א מוחלט, איז דאך די תגלחת פון זיבעטן טאג, און די תגלחת פון דעם דרייסיגסטן טאג, איז דאך דאס געווען וועגן וועגן צרעת, איז דאך כדי ער זאל זיך אפשערן אלעס נזירות טומאה, מוז ער דאך ווארטן זיבן טאג, האמער שוין זיבן און דרייסיג און זיבן, האמער שוין פיר און פערציג, ער שערט זיך אפ דאס דריטע מאל אין פיר און פערציגסטן טאג, דארף מען דאך יעצט אנהייבן צו ציילן די נזירות טהרה דרייסיג טאג, דעריבער קומט אויס אז ווען עסט ער קדשים לאחר שבעים וארבעה ימים, דאס הייסט אין פינף און זיבעציגסטן טאג. תוספות עמוד א', דיבור המתחיל מוחלט מוחלט ספק טמא וודאי ער איז א טמא מת איז ער זיכער נאר ס'איז א ספק צו ער איז א מוחלט אוכל בקדשים אחר שלושים ושבעה ימים קדשים קען ער עסן נאך זיבן און דרייסיג טעג ושותה יין ומיטמא למתים לאחר שבעים וארבעה ימים, פארוואס? מאחר שאינו ודאי מוחלט ער איז דאך נישט קיין זיכערע מוחלט, לא יגלח קען ער זיך נישט אפשערן שום תגלחת כי אם לסוף ז' נאך זיבן טעג אחר הזאת שלישי וז' ווייל אין זיבעטן טאג קען ער זיך זיכער אפשערן ווייל ער איז דאך א טמא ודאי און אויב ער איז א טמא ודאי אפילו ער איז נישט קיין מוחלט שערט ער זיך דאך אפ אלעס נזיר טמא.

איז צווייטע קען מען זיך ניט אפשערן עד שלושים, ס'איז דורכגעגאנגען נאך דרייסיג טעג, פארוואס? דשמא אינו מוחלט, טאמער איז ער נישט קיין מוחלט, ממילא איז דאך געווען די ערשטע תגלחת, אלעס נזיר טמא, איז דאך יעצט האט זיך דאך אנגעהויבן די נזירות טהרה, קען ער זיך ניט אפשערן ביז עס גייט דורך. דרייסיג טעג, והשמיני דער אכטער טאג, יעלה למנין שלושים, איך ווייס נישט פארוואס ווערט נישט גערעכנט דער זיבעטער טאג, לכאורה דארף דאך ווערן גערעכנט שוין דער זיבעטער טאג, ווייל אזוי האט מען דאך געלערנט, האט מען געלערנט אין דעם א מחלוקת, האט מען געלערנט א מחלוקת אין דעם צו עס הייבט זיך אן צו רעכענען די נזירות טהרה נאכן תגלחת פון נזיר טמא, צי די זיבעטער טאג, צי דער אכטער טאג, אדער עס מוז זיין דער אכטער טאג אויב מען האט געברענגט דעם קרבן אום אכטן טאג, בשמיני יעלה מנין שלושים וביום שלושים ואחד, אין איין און דרייסיגסטן טאג. יגלח, זאל ער זיך אפשערן, שמא מוחלט, און דא איז דאך א ספק שמא מוחלט, און אויב ער איז א מוחלט, איז די אפשערן פון זיבעטן טאג, און וואס ער האט זיך שפעטער אפגעשוירן דעם איין און דרייסיגסטן טאג, איז דאך די ביידע זאכן איז דאך אלס די תגלחת'ן, נאך אלס נישט אנגערירט די צרעת, די נזירות, נאר צרעת. והוה ליה הנך שתי תגלחות לחלוטו והיינו דקאמר אוכל בקדשים ערשט לאחר שלושים וזיין דהיינו יום ל' ח און יעצט דא בסוף שבעה ימים יגלח שלישית כדין נזיר טמא יום ל' ח יעלה לו וועט ווערן גערעכנט למנין זיין וואס ער דארף אלס נזירות טומאה, ער דארף דאך האבן האר פון זיבן טעג זיך אפשערן, וביום השמיני יתחיל למנות נזירות טהרה שלושים יום האט צוגעשטעלט, וביום שלושים ואחד יגלח תגלחת נזיר טהור, והיינו דקאמר דא שטייט ושותה יין ומטמא לאחר עיין ד', דא טייטש איך דעם לאחר, דהיינו יום עיין ה', א טאג שפעטער, פריער לאחר שמונה האבן מיר געטייטשט אז מען מיינט אין אכטן, אבער דא איז די טייטש לאחר א טאג שפעטער. לאחר שבעים וארבעה יום מיינט מען אין פינף און זיבעציגסטן טאג. ווי האלט מען יעצט נאר? יעצט האלט מען דאך דער פערדע פאל איז טמא וודאי, ער איז א נזיר און ער איז זיכער אויך טמא מת ומוחלט וודאי, און ער איז געוועזן א מוחלט. וואס האבן מיר דאך געלערנט? דא איז נישטא קיין שום ספק, איז דא א איינפאכע דין, אז דאס ערשטע דארף זיין די תגלחת פון די צרעת, איז דעם ערשטן טאג ס'האט זיך אויסגעהיילט, ברענגט ער ציפורים און ער שערט זיך אפ, און איז און ער מעג דאך, איז דאך ער איז דאך א מצורע וודאי, און דעם זיבעטן טאג ברענגט ער שוין דאס צווייטע אפשערן, און דעם אכטן טאג ברענגט ער די קרבנות אלס מצורע, שוין, איז דערפאר דעריבער, אוכל בקדשים לאחר שמונה ימים, דא איז שוין נישט די טייטש לאחר דעם ניינטן, נאר דא דארף מען טייטשן לאחר אין דעם אכטן, ושותה יין ומטמא למתים, לאחר ארבעים וארבעה ימים, דאס איז נאך פיר און פערציג טעג, דאס הייסט דעם פינף און פערציגסטן טאג, ווי אזוי ער שערט זיך אפ די ערשטע תגלחת פון צרעת דעם ערשטן טאג, די צווייטע תגלחת אין זיבעטן טאג. נאכער ווערט ער דאך א טמא ודאי שערט ער זיך אפ, דארף ער דאך האבן נאך זיבן טעג ער זאל האבן גידול שער האט ער שוין פערצן, און נאכער דארף ער האבן דרייסיג האט ער שוין פיר און פערציג, און און ער קען זיך צומארגנס שותה יין און מטמא למתים תוספות ס' עמוד א'. טמא ודאי, דיבור המתחיל טמא ודאי, ומוחלט ודאי, אוכל בקדשים לאחר ח' ימים, ושותה יין ומטמא למתים לאחר ארבעים וארבעה ימים, דמאחר שמוחלט ודאי, איך ווייס דאך זיכער איז ער מוחלט, מעג ער זיך דאך אפשערן אין ערשטן טאג יום תחילת נזירותו, יגלח שערט ער זיך אפ אלעס. מוחלט, וביום שביעי אין זיבעטן טאג יגלח די צווייטע תגלחת, וביום שמיני דעם אכטן טאג יביא קרבנות מצורע, ובו ביום אין דעם אכטן טאג אליין יהא מותר לאכול בקדשים נאכדעם וואס ער האט געברענגט די קרבנות, והאי לאחר ח' לאו דווקא אלא ח' עצמו אין דעם אכטן טאג, ובשביל שטמא ער איז דאך יעצט טמא, יספור זאל ער ציילן איז מען גורס ח עם יום שמיני של חלוטו וביום הז דעם זיבעטן טאג פון דעם נייעם ציילונג יגלח דאס איז שוין דער פערצנטער טאג פערצן וביום השמיני יביא קרבנות טומאה דא קען מען שוין ברענגען קרבנות טומאה דאס וואס ברענגט אלע קרבנות ברענגט ער, ווייל ער איז דאך א טמא ודאי, וישלים נזירות טהרה שלושים יום עם יום שמיני וביום שלושים ואחד יגלח ויביא ער וועט ברענגען קרבנות טהרה, והיינו דקאמר דאס שטייט דא, ושותה יין ומטמא למתים לאחר מ ד ימים, דהיינו וואס דאס איז יום מ ה. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, די תלמידים האבן געפרעגט רבי שמעון בן יוחאי, נזיר טהור, א נזיר טהור, ער האט שוין אפגעציילט די נזירות זיינע, און ער האט אפגעציילט די נזירות, דארף ער זיך אפשערן, דערוויילע איז ער געווארן מצורע, א מצורע. דארף ער זיך אפשערן אי פאר די נזירות און אי פאר די צרעת. דא רעדט זיך, ער האט שוין געענדיגט צו ציילן די מנין פון די נזירות, מהו שיגלח, מהו שיגלח תגלחת אחת, צו קען ער זיך איין אפשערינג ועולה לו לכאן ולכאן, און דאס זאל ווערן גערעכנט אי פאר נזירות און אויך פאר די תגלחת פון מצורע. אמר להן, האט רבי שמעון בן יוחאי געענטפערט, אינו מגלח, ער קען דאס נישט מאכן מיט איין אפשערינג, ער דארף זיך אפשערן ער דארף זיך אפשערן נאר, און נאר צוערשט דארף ער זיך אפשערן פון מצורע, און נאכער וועט אים וואקסן נאך האר, וועט ער זיך אפשערן באזונדער פון נזירות טהרה. אמרו לו, האבן די תלמידים צו אים געפרעגט, למה, פארוואס קען עס נישט יוצא זיין איין זאך? דער דין איז דאך אזוי, א מצורע ווען ער ווערט אויסגעהיילט, דאס רופט זיך אן די אפשערונג פון ימי חלוטו, שערט ער זיך אפ, און אין זיבעטן טאג שערט ער זיך אפ נאכאמאל, קומט דאך אויס אז די אפשערונג וואס ער שערט זיך יעצט אפ איז כדי עס זאל וואקסן אנדערע האר, מען זאל שפעטער אפשערן די אנדערע האר, דאס רופט זיך לגדל, ער שערט זיך אפ ס'זאל וואקסן אויף אים האר. ווי איז אבער א נזיר דעמאלט ווען עס ענדיגט זיך ביי אים די נזירות, די נזירות טהרה, וואס שערט ער זיך אפ? איז דאך נישט כדי ס'זאל וואקסן אנדערע האר, נאר אראפ להעביר, אראפנעמען די פריעדיגע האר, האט ער דאס געענטפערט, אילו זה לגדל וזה לגדל, אויב ביידע אפשערונגען זאלן זיין צוליב דעם ס'זאל וואקסן נאך דעם האר, איך דארף ס'זאל שפעטער וואקסן האר. אדער וזה להעביר וזה להעביר, אדער ביידע אפשערענישן זאלן זיין כדי אראפצונעמען די האר, יפה אתם אומרים, וואלט איר ריכטיג געזאגט אז ער זאל יוצא זיין מיט איין תגלחת. אבער עכשיו יעצט נזיר, ווען דער נזיר האט געענדיגט צו ציילן זיינע נזירות, וואס איז דער ענין וואס מען שערט אים אפ די האר? איז דאך דאס להעביר, אראפצונעמען די האר וואס איז די נזירות וואס זענען געוואקסן בקדושה, און מצורע, א מצורע דעם טאג ווען ער ווערט אויסגעהיילט, וואס דארף מען זיך אראפשערן? לגדל, כדי עס זאל וואקסן האר, אז מען זאל זיין וואס אראפצושערן אין זיבעטן טאג. אויב אזוי, אז ביידע תגלחת'ן זענען נישט צוליב דעם זעלבן תכלית, קען איינס נישט פטר'ן די צווייטע. האבן זיי אבער געפרעגט. ולא תעלה לו ימי חלוטו, ריכטיג אז די ערשטע תגלחת פון א מצורע קען נישט ווערן עולה זיין אויף נזירות טהרה, אבער ותעלה לו לימי ספרו איז צווייטע אפשערונג איז דאך דארט אויך להעביר, זאל עס מיט דעם יוצא זיין די תגלחת פון נזיר, ואמר להן האט ער גענטפערט, אילו זה לפני זריקת דמים וזה לפני זריקת דמים ביידע איז פאר זריקת דם יפה אתם אומרים זינט איר גערעכט, אלא מצורע לפני זריקת דמים, א מצורע דארף זיך אפשערן.

טאקע די ימי ספרו קאן נישט ווערן גערעכנט אי פאר צרעת די תגלחת און אי פאר דעם נזיר טהור ווייל ס'א חילוק ביי א מצורע שערט מען אפ לפני זריקת דמים און ביי א נזיר טהור לאחר זריקת דמים. אבער ותעלה לו זאל עס ווערן גערעכנט לימי צרעתו וטומאתו, דעמאלט ווען ער איז געוועזן א נזיר טמא איז דאך שוין ביידע גלייך, און ער שערט זיך אפ ימי ספרו איז דאך ביידע אפשערענישן פאר וואס זענען זיי? ביידע זענען דאך ביידע זענען נאר דאס הייסט פארקערט א נזיר טמא. מיט ימי חלוטו זענען ביידע אפשערענישן וועגן וואס איז דאך כדי לגדל א נזיר טמא פארוואס שערט זיך אפ כדי ס'זאל שפעטער וואקסן די נזירות בטהרה און די ערשטע אפשערעניג פון מצורע וואס איז כדי ס'זאל וואקסן האר שפעטער און יעצט דא קען איך דיך נישט זאגן זה לפני זריקת דמים וזה לאחר זריקת דמים, ווייל א נזיר טמא שערט זיך דאך אויכעט אפ ווען? דעם זיבעטן טאג שערט ער זיך אפ, און א מצורע שערט זיך אויך אפ דעמאלט, ביידע איז דאך די זריקה לפני זריקת דמים. אמר להן, האט זיי רבי שמעון בר יוחאי גענטפערט, אילו זה לפני ביאת מים וזה לפני ביאת מים, אויב ביי ביידע זאל זיין גלייך, מען טוט זיך אפשערן איידער מען איז זיך טובל, יפה אתם אומרים, זאגן זינט איר גערעכט, אלא נאר טמא, דער נזיר טמא, ווען טוט ער זיך אפשערן? לאחר ביאת מים, ווייל אזוי שטייט דאך אין פסוק ער שערט זיך אפ וקידש ראשו ביום ההוא, מוז איך זאגן וגילח ראשו ביום טהרתו, מוז איך זאגן אז בשעת די תגלחת האט ער שוין פריער געהאט טבילה? ניין, מצורע לפני ביאת מים, אבער א מצורע שטייט ווי שטייט וביום השביעי יגלח כל שערו, און נאכדעם שטייט ורחץ את בשרו במים וטהר, אז ביי מצורע איז פריער די תגלחת און נאכדעם טבילה. אמרו לו, דער אמרו לו איז די זעלבע זאך ווי פריער, נאר ס'איז אביסל א אנדער לשון, נאר מיר זאגן דאך א לשון נדרים, לשון נזיר איז משונה, יפה אמרת, דו האסט ריכטיג געזאגט, שלא תעלה לו לימי ספרו ונזירותו, דאס ביסטו גערעכט אז ימי ספרו און נזירות טהרה, כאטש ביידע זענען דאך להעביר, ימי ספרו מיינט מען די צווייטע תגלחת, ונזירותו מיינט מען נזירות טהרה, כאטש ביידע זענען דאך להעביר, אבער זיי זענען נישט גלייך, ווייל ביי א נזיר שערט ער זיך אפ לאחר זריקת דמים, און א מצורע שערט זיך אפ קודם זריקת דמים. אבער ותעלה לו לימי חלוטו וטומאתו, די ערשטע אפשערונג וואס דער מצורע שערט זיך אפ, דאס ווערט דאך אנגערופן ימי חלוטו, און ער איז אויך געוועזן א נזיר טמא, זענען דאך ביידע גלייך, דזה לגדל וזה לגדל הוא, ביידע איז דאך לגדל שער, און דא קענסט דאך נישט זאגן זה לפני זריקת דמים וזה לאחר זריקת דמים, ווייל ביידע זענען דאך לפני זריקת דמים, זאל איז א נזיר טמא, און ער איז אויך געווען א מצורע, זאל גוט זיין איין תגלחת פאר ביידע, אמר להן האט ער זיי גענטפערט, ס'איז נישט גלייך, נזיר, נזיר טהור והוא מצורע, ווייסטו, ווייסט דאך אליין, אז ס'איז נישט גלייך, ווייל זה לגדל, ביי מצורע בימי חלוטו עס זאל וואקסן האר, וזה, און ביי א נזיר טהור איז להעביר, אראפנעמען די האר, ואם נזיר טמא והוא מצורע, אויב ער איז א נזיר טמא און ער איז א מצורע, כאטש ביידע אפשערונגען זענען דאך כדי עס זאל וואקסן שפעטער אנדערע האר, ביי א נזיר טמא שערט ער זיך אפ, ווייל וטמא ראש נזרו, ס'איז געווארן טמא ראש נזרו, ס'זאל וואקסן האר לגדל בקדושה, און די זעלבע זאך ביי מצורע, שערט זיך אפ דאס ערשטע מאל אז וואס? לגדל אז זאל זיך קענען אפשערן זיבעטן טאג, אבער זה לפני ביאת מים וזה לאחר ביאת מים, די זעלבע זאך ביי רב חייא איז אביסל אנדער לשון, ס'ממש די זעלבע זאך, זה לפני ביאת מים. ווארום א מצורע שערט זיך אפ לפני ביאת מים, און א נזיר טמא שערט זיך אפ לאחר ביאת מים, און די זעלבע זאך ווערט דא יעצט דערמאנט מיט א אנדער לשון, אבער די זעלבע זאך, תנא רב חייא האט רב חייא געלערנט, אויב ער איז געוועזן א נזיר טמא. און ער שערט זיך אפ די ערשטע אפשערונג, איז דאך לכאורה ביידע זענען גלייך, ווייל ביידע גייען דאך אויפטון די זעלבע זאך לגדל שיער, דער נזיר טמא כדי עס זאל וואקסן די האר, זאל מקיים זיין דעם קדוש יהיה גדל פרע, און די זעלבע זאך בימי חלוטו, די ערשטע אפשערונג פון א מצורע איז דאך ס'זאל וואקסן האר, ווען ער איז שוין נישט קיין מצורע, מען זאל זיי אפשערן אין זיבעטן טאג, פארוואס איז מען נישט יוצא מיט איין אפשערונג? זה לפני ביאת מים. א מצורע די אפשערונג בימי חלוטו איז איידער ער איז זיך טובל, וזה אבער א נזיר טמא איז לאחר ביאת מים, די אפשערונג איז לאחר ביאת מים,

און די זעלבע זאך די צווייטע אפשערונג פון מצורע בימי ספרו איז דאך אויך להעביר, זאל ער יוצא זיין מיט איין אפשערונג, ניין ער קען נישט יוצא זיין זה לפני זריקת דמים, ביי א מצורע שערט זיך אפ לפני זריקת דמים, וזה א נזיר טהור לאחר זריקת דמים, ווייל כל זמן מ'האט נישט זורק געווען אויף אים קיין דם קען מען זיך דאך נישט אפשערן. אין דער משנה האט מען געלערנט ווען ס'איז דא צוויי תגלחות'ן, ער דארף זיך אפשערן מכח דעם וואס ער איז א מצורע וואס האט זיך אויסגעהיילט, און ער דארף זיך אפשערן מכח נזירות, און שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר, פריער זאל ער מאכן די תגלחת פון נגע. בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט. הני ארבע תגלחיות דקאמר, וואס עס ווערט דערמאנט דער פאל אין דער משנה, ער איז געוועזן טמא בספק און מוחלט בספק, דארף ער זיך פיר מאל אפשערן, משום מצוה, אלעס איז א מצוה פון תגלחת, או אדער אז ס'איז דא איין תגלחת וואס דיע תגלחת איז מכח ספק טאמער איז א נזיר טמא, איז משום אעבורי שיער טומאה איז די תגלחת נאר אוועקצונעמען דעם שיער טומאה, און אזוי ווי תוספות זאגט און דער ראש זאגט אז די שאלה איז נישט בלויז ביי דעם פאל פון דער משנה נאר בכלל פרעגט דא די גמרא א שאלה צו תגלחת פון א נזיר טמא איז אויך א מצוה דווקא עס זאל זיין תגלחת ער זאל זיך אפשערן אבער דער ענין פון דעם איז ער זאל נישט האבן קיין האר, אז ער קען אראפנעמען די האר מיט א צווייטן וועג, זיך ניט אפשערן, קען ער דאס אויכעט טאן, כאטש אין אמת'ן האט מען פריער דאך שוין געלערנט אין גמרא, אז מען גלייכט צו נזיר טמא צו נזיר טהור, אז עס דארף זיין תגלחת און עס דארף זיין בתער, אבער דער ראש זאגט, ער האט דאס נישט געוואוסט רמי בר חמא אז מ'גלייכט עס צו, למאי נפקא מינה וואס איז מיר דער חילוק? סיי ווי ביי נזיר טמא שטייט דארף ער דאך נישט האבן די האר, לעבורי בנשא, צו א נזיר טמא קען אראפ נעמען די האר מיט אזיין סם, אי אמרת אויב דו וועסט זאגן משום מצוה אז ס'איז דא ביי א נזיר טמא אויך א מצוה פון תגלחת, לעבורי בנשא לא, קען ער עס נישט אראפ נעמען מיט קיין סם. ואי אמרת אויב דו וועסט זאגן משום אעבורי שיער טומאה אז דער ענין איז אראפצונעמען די טמא'דיגע האר אפילו סכיה נשא אפילו ער האט געשמירט מיט דעם סם נמי איז עס אויכעט גוט ווייל דער עיקר איז דאך ער זאל נישט האבן די האר פרעג איך דיר מאי ווי איז דער דין פרעגט דער ראש די קשיא תוספות פרעגט עס. די גמרא זאגט אז מען שערט אפ דעם גאנצן קאפ, מיט נשא וואקסט מער נישט קיין האר, איז אויב איז דאך דא רעדט זיך ביי נזיר טמא, ער מוז דאך ס'זאל וואקסן שפעטער די האר, ענטפערט תוספות אז דא רעדט זיך ער לאזט אביסל האר איבער, צוויי האר, איז דאך אבער דער תירוץ פון תוספות זאגט דער ראש זייער שווער, ליעד ציר א נזיר טהור מעג אויך אראפ נעמען די האר בנשא און ער לאזט איבער צוויי האר, ווייל דער ווייל אויב ער לאזט נאר עפעס איבער וועט ער דאך מקיים זיין די מצוה פון תגלחת וועט ער מקיים זיין מיט דיע צוויי דארף מען לערנען זאגט ער אז ס'דא צוויי ערליי נשא'ס. אמר רבא, האט רבא געזאגט תא שמע, כ'עט דיר דאס פושט זיין פון דער משנה, אין דער משנה שטייט, ומגלח ער שערט זיך אפ ארבע תגלחיות, דער נזיר ודאי ער איז א ספק מוחלט א ספק טמא שערט זיך אפ פיר מאל, ווייזט אויס פון דעם א אז אלע פיר תגלחות'ן זענען א מצוה, אי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן משום אעבורי שיער טומאה אז די תגלחת פון א נזיר טמא איז נישט ווייל ס'איז דא א מצוה פון תגלחת נאר דער ענין איז אראפצונעמען די שיער טומאה אפילו בשלש נמי סגי ליה דארף דאך זיין גענוג מיט דריי אויכעט. און בכלל ווי זאל זיין גענוג בשלוש? ווי זאל זיין גענוג בשלוש? די דריטע, די דריטע איז דאך אויך דא א ספק, און טאמער נזיר טמא, טאמער נזיר טהור, און נזיר טהור דארף מען דאך זיכער האבן תגלחת, וואס איז די ראיה פון די משנה? ווייל די תגלחת שלישית האט זיך שוין צוויי מאל אפגעשוירן, איז ער שוין מער קיין מצורע, איז נישטא קיין ספק. און יעצט האבן מיר וואס א ספק אפשר איז ער פריער געווען א מצורע און ער איז א נזיר און א נזיר טהור קען דאך אויכעט זיין, אויב אזוי איז דאך פון דעם נישטא קיין ראיה, איז דאך נישטא. איז תוספות זאגט כאטש די דריטע תגלחת איי קען דאך אמאל זיין ער איז א נזר טהור, און ממילא און אויב ס'איז א נזיר טהור מוז דאך זיין תגלחת בתער. נאר אויב תגלחת טומאה זאל נישט דארפן האבן קיין תער מכח ספק פון נזיר טהור וואלט ער זיך נישט געדארפן דווקא בתער ווייל דאס טוט דאך דאך נישט אפ אז זאל מעגן טרינקען וויין די סברה דארף מען פארשטיין. שמע מינה איז א ראיה משום מצוה אז די תגלחת פון נזיר טמא איז אויך א מצוה עס זאל זיין בתגלחת, און ממילא נעמען מיט נשא מיט סם איז נישט גענוג, שמע מינה איז א ראיה, הדרן עלך שני נזירים, הדרן עלך שני נזירים. תוספות, דף ס', עמוד ב', דער ערשטער תוספות, נזיר טהור ומצורע, מהו שיגלח תגלחת אחת, ועולה לו לכאן ולכאן, ער איז א נזיר טהור און א מצורע דעם טאג וואס ער האט זיך אויסגעהיילט דארף זיך אפשערן, און דא רעדט זיך האט שוין געענדיגט די מספר פון זיינע נזירות, צו ער זאל זיך אפשערן איין מאל, מיט דעם זאל ער יוצא זיין די תגלחת מצורע און אויך די תגלחת פון נזיר, אמר להם האט ער גענטפערט נזיר להעביר, ביי א נזיר איז דער אפשערן זיך אראפצונעמען די האר און מצורע איז לגדל ס'זאל שפעטער וואקסן, כלומר דאס הייסט נזיר להעביר שער מכל וכל, דער נזיר דארף אראפנעמען די האר וועלכע זענען געוואקסן בקדושה, ווי שטייט אין פסוק קדוש יהיה גדל פרע, שאינו צריך עוד לשער שיגדלנו לשם מצוה, ער דארף מער נישט האבן קיין האר זאלן וואקסן אלס א מצוה,

ימי חלוטו זענען אפגעטיילט, לא יפטר זו את זו, טוט איינע נישט פטר'ן די צווייטע. האט מען געפרעגט, ולא תעלה לו בימי ספרו, בתמיה, דו זאגסט א גאנצע טעם פארוואס ס'איז נישט גערעכנט פאר אים די איינציגע תגלחת פאר ביידע ווייל ביי די מצורע איז עס לגדל אבער בימי ספרו כלומר תגלחת שני' של מצורע די מצורע שערט זיך אפ דאס צווייטע מאל שגם היא להעביר דאס איז דאך אויך אראפצונעמען די האר מדוע לא תגלחת לו לתגלחת נזירות טהרה, איז דאך ביידע להעביר, דארף ער יוצא זיין מיט איין תגלחת. אמר להם, האט רבי שמעון בר יוחאי גענטפערט, זה לפני זריקת דמים, תגלחת די מצורע איז פאר די זריקה, דכתיב ווי שטייט וביום השביעי יגלח ורחץ במים וטהר, דעם זיבעטן טאג זאל ער זיך אפשערן, נאכדעם זאל ער זיך טובל'ען, וביום השמיני און דעם צומארגנס דעם אכטן טאג, יקח שני כבשים בני שנה, זאל ער ברענגען די קרבן מקריב צו זיין. אבער וזו תגלחת נזיר, אבער דאס וואס דער נזיר שערט זיך אפ, איז דאך לאחר זריקת דמים, נאכדעם מען האט זורק געווען די דם, די דם דארף דאך אים מטהר זיין, ער זאל זיך מעגן אפשערן, כדכתיב, ווי שטייט אין פסוק, וגלח הנזיר פתח אוהל מועד, ולקח שער ראש נזרו, ונתן על האש, ער זאל געבן אויפן פייער אשר תחת זבח השלמים, דאס הייסט א פריער שעכט מען די שלמים, און נאכער שערט ער זיך אפ. האבן זיי אבער געפרעגט א דריטע שאלה,

והכי דריש לה בספרי, אז ווען שערט ער זיך אפ, נאכדעם ער האט זיך געטובלט, אבער אין מצורע לפני ביאת מים, די מצורע שערט זיך אפ איידער ער איז זיך טובל, דכתיב ווי עס שטייט וביום השביעי יגלח כל שערו ורחץ את בשרו במים וטהר, כאטש דער פסוק וביום השביעי רעדט זיך דאך די צווייטע תגלחת, און דא איז דאך די שאלה אז ימי צרעתו וטומאתו מיינט מען דאך וועלכע ימי צרעתו און ימי ספרו, נאר ביידע זענען איין זאך, אזוי ווי איך זאג די צווייטע תגלחת, פריער שערט ער זיך אפ, נאכדעם ורחץ את בשרו במים איז די זעלבע זאך ביי די ערשטע, אמרו לו יפה אמרת. כמו לשון אחר הוא בכמה ספרים, דאס איז א אנדער לשון, נאר דאס לשון נזיר איז משונה ווערט עס דערמאנט מיט דעם לשון, ולא גרסינן ברב דימי, וזה לפני ביאת מים, מצורע, דער מצורע, וזה לאחר ביאת מים, תגלחת נזיר טמא איז נאכדעם וואס האט זיך געטובלט, כדפרישית. זה לפני זריקת דמים, תגלחת נזיר טהור איז פאר זריקה, דאס גייט ארויף שוין אויף די גמרא דף ס"א עמוד א' די גמרא פרעגט, הני ד' תגלחיות משום מצוה כלומר כולן משום מצוה, אלעס איז וועגן א מצוה, אויב ער דאס הייסט א גלחת ונזר טמא איז אויך די מצוה בשר וצורך ת א אויף ושלישית באט די דריטע תגלחת מוז דווקא זיין ס ה ואפילו טמא בד ה און מוחלט בד ה אויב איז ער טמא בד ה און מוחלט בד ה שתיים ארבע תגלחיות ער דארף זיך פיר מאל אפשערן אזוי האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא. אז אויב ער איז א טמא וודאי און א מוחלט וודאי שערט ער זיך אפ דעם ערשטן טאג און דעם זיבעטן טאג, דאס גייט ארויף אויף די תגלחת פון מצורע, נאכהער אין פערצנטן טאג שערט ער זיך אפ תגלחת פון נזיר טמא, און אין דרייסיג טאג ארום שערט ער זיך אפ תגלחת פון נזיר טהור. אזוי ווי די גמרא האט פריער דערמאנט אזוי טמא וודאי און מוחלט וודאי איז שותה יין ומטמא למתים לאחר ארבעים וארבעה ימים איז דעריבער איז די טמא וודאי און מוחלט וודאי ס'דא ארבע תגלחיות ותגלחת השלישית אינה אלא נזיר טמא, זאל אפשר דארט זיין גענוג נישט מיט א תער, און לפי דעתי לויט ווי איך מיין, לא מהדר ארבע תגלחיות דמתניתין, ס'גייט נישט ארויף די שאלה אויף די פיר תגלחיות פון די משנה, די פיר וואס די משנה רעדט זיך בספק מוחלט און בספק טמא, ווייל דארטן דארף זיכער זיין אלעס בתער, שאין במשנתינו תגלחת, אין די משנה איז נישט דא קיין תגלחת שלא תוכל להסתפק וואס איז נישט קיין ספק, או במוחלט, או בנזיר טהור. די ערשטע צוויי תגלחתן קען זיין ער איז א מוחלט, די דריטע קען זיין ער איז א נזיר טהור, ממילא מוז איך דאך מאכן אלע תגלחתן בתער, ודאי דאס איז דאך א זיכערע זאך מצורע ונזיר טהור, נפקא לן מקרא בפרק שלושה מינים לערן איך אפ פון פסוקים דבתער. און אין אמת'ן, ונזיר טמא נמי גמרינן לעיל מנזיר טהור, נזיר טמא לערן איך אויך אפ פון נזיר טהור אז דארף זיין בתער, וסוגיא דש"ס איז דסלקא הכי, די גמרא פירט טאקע דא אזוי ארויס, און רמי בר חמא מיבעיא ליה, רמי בר חמא האט נישט געוויסט אז נזיר טמא גלייך איך צו צו נזיר טהור. ובקיצור היה יכול לומר מען האט געקאנט זאגן בקיצור תגלחת נזיר טמא צריכה תער או אינה צריכה תער. אלא דהא דנקט פארוואס טוט ער אנכאפן הני תגלחיות? משום דאיירינן ביה בסוגיא ווייל מען רעדט דאך פריער אין גמרא במוחלט ודאי וטמא ודאי דמגלח ארבע תגלחיות זאגט ער דאס לשון אבער אין אמת'ן איז זיין שאלה נאר די תגלחת פון נזיר טמא אי אמרת משום עבורי שער, אפילו סך נשא. זאגט תוספות, וצריך לומר מען דארף זאגן דגילח מקצת שער במספריים, א טייל האר האט ער אפגעשוירן מיט א שערל ולא בתער שאם סך נשא בכל ראשו, אויב ער האט געשמירט די גאנצע האר פון קאפ מיט דעם סם תו לא הדר וועט מער נישט וואקסן און ער רעדט ביי נזיר טמא.

א נזיר טהור קען אראפנעמען די האר בנשא, נאר דארף נאר איבערלאזן צוויי האר, ס'זאל זיין דער שיעור תגלחת. וואס איז דא די שאלה? אויב דו זאגסט ביי נזיר טמא מיינט מען אויך אז לאזט אביסל איבער, מען מעג דאס אויכעט, אפילו נזיר טהור וואס איז זיכער בעי תגלחת מיט א תער, קען אראפנעמען אלע האר מיט נשא, נאר דארף נאר איבערלאזן א שיעור תגלחת. ווי דער רא"ש זאגט אז ס'איז דא צווייערליי סמים, ס'איז דא אזעלכע וואס די האר די האר שפראצט נאך דעם, און ס'איז דא אזעלכע וואס שפראצט ניט נאך דעם. איז דא איז די שאלה אין גמרא נשא אז זאל אראפנעמען די גאנצע האר אז זאל גארנישט ניט איבערלאזן. תא שמע, ומגלח ארבע תגלחיות, שמע מינה משום מצוה שמע מינה. יש מפרשים אנדערע לערנען, דדייק אז דער דיוק איז, מדכולל אותם ביחד, ער טוט דערמאנען צוזאמען ארבע פירערליי אפשערונגען, אם כן דמיא אהדדי, דארף איך זאגן זענען גלייך בכולהו בתער, אף בשלישית אויך די דריטע, שהיא בספק נזיר טמא. גם יש ספרים גורסים אין אנדערע ספרים שטייט אי סלקא דעתך משום עבורי, אויב מ'דארף נאר אראפנעמען די האר ס'איז נישטא דער ענין פון תער, עבורי טומאה אפילו בג' נמי סגי מיט דריי תגלחות גענוג, וקשה לן האב איך א קשיא, מה המעשה? אונזער שאלה איז דאך געוועזן אויף דעם דין וואס איז פריער געשטאנען אין גמרא, טמא וודאי און מוחלט וודאי, דעמאלט איז די דריטע תגלחת זיכער וועגן נזיר טמא, אבער דא אויף דעם דאס אויף וואס שטייט אין דער משנה מגלח ארבע תגלחיות, איז דאך א אנדערע זאך אינגאנצן, והלא בכל התגלחיות יש להסתפק, יעדן אפשערן איז א ספק, אי במצורע אי בנזיר טהור, אף בשלישית, ביי דעם דריטן מאל אפשערן איז אויך דא א ספק אפשר איז דאס א נזיר טהור, דעריבער מוז מען האבן תער, אבער קען זיין נזיר טמא, איז נאר דער ענין מעביר זיין די שער און עס מוז נישט זיין קיין בריטווע. ושמא יש לומר, מ'קען אפשר זאגן, דאף על גב דבתגלחת שלישית איכא לספוקי, תגלחת בנזיר טהור, כאטש די דריטע מאל אפשערן איז א ספק, אפשר איז א נזיר טהור שצריכה תער. מכל מקום, דאך, אם לא היתה תגלחת טומאה צריכה תער, אויב תגלחת טומאה זאל נישט דארפן האבן קיין תער, נאר ס'איז גוט נשא אויכעט, משום ספק דנזיר טהור לא היה צריך לגלח, צוליב דעם ספק פון נזיר טהור וואלט מען דאך נישט געדארפט דווקא נעמען תער, שהרי עדיין לא היה מותר לשתות ביין, א נזיר טהור ווען מוז ער האבן תער דווקא ווען די תגלחת איז אים מתיר צו טרינקען וויין, אבער דארט מיט די תגלחת איז מען סיי ווי נישט מתיר צו טרינקען וויין, פארוואס? ווייל ס'איז דאך נישט זיכער אז ער איז א נזיר טהור, וואלט ער דארף ער נישט האבן קיין תער, אויב איך זאג נזיר טמא, מוז נישט זיין תער, נאר ס'איז גוט נשא אויכעט, איז דארטן ווי ס'איז א ספק אפשר א נזיר טמא אפשר א נזיר טהור, וואלט איך אויך נישט געמוזט האבן דווקא תער,